אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו אונז האלט מיר נאך דא, אונז זעמיר נאך אויף מעמד הר סיני, סאיז נאך דא קולות וברקים די עולם זעהט ווי די אייבישטער רעדט צו משה רבינו און ער געבט אים איבער אלע הלכות פון פרשת משפטים און די אייבישטער האט געגעבן אזוי ווי פאר משה רבינו א סנעפ שאט פון כל התורה כולה אין קורצן דורכגעלאפן אלע סוגיות התורה כדי א מענטש זאל קענען טשוזן אה מיר געפעלט די ד' שומרים, מיר געפעלט די ארבעה אבות נזיקין, מיר געפעלט הלכות שבת, און אזוי וועט ער גיין סטאדיען ווייטער ער וועט זעהן וואס די תורה ענטהאלט ער וועט זעהן די תוכן פון די תורה, סאו למעשה האלט מיר אונז דא און נעכטן האמיר אונז געשמועסט ווי דיין ממון האט געשעדיגט א מענטש, א שור שנגח את האדם, יעצט גיימיר אריינגיין אין די אבות נזיקין ווי דיין ממון האט געשעדיגט יענעמס ממון, עס איז דא פיר קאטעגאריס, עס איז דא די ענין פון בור, אז דו עפענסט א בור ברשות הרבים, און איינער פאלט אריין און ער שטארבט, א בהמה פאלט אריין און שטארבט, און נאכדעם איז דא די ענין פון א שור וואס איז צוטיילט אין צוויי, איינס איז קרן ווען ער שלאגט אויף א וועג וואס איז נישט דרכו בכך, און ער האט נישט קיין הנאה פון דעם, דאס הייסט ער שלאגט מיט זיין הארן, אדער איז דא א צווייטע חלק פון שור וואס איז שן ורגל, דאס איז די דריטע אבות נזיקין, איז שן ורגל אז ער וואקט אויף יענעמס פעלד, אדער ער עסט אויף יענעמס פעלד, וואס דעמאלטס איז יא דרכו בכך און ער האט הנאה. און די פערדע ענין איז אש אז דו צינדסט אן א פייער אין דיין פראפערטי און ס'פארט ארויס צו יענעמס און ס'פארברענט עס וואס דען זאל איך לאמיר קאווערן אלעס אין קורצן איז וכי יפתח איש בור א מענטש עפנט א בור ברשות הרבים או כי יכרה איש בור ער גראבט נאר אויף א בור ברשות הרבים ולא יכסנו רש"י פרעגט אויב האסטו שוין געזאגט אז ער עפנט איז ער חייב איז אוודאי אז ער גראבט נאר די ענין איז אפילו א צווייטער האט געגראבן די ערשטע נײַן טפחים און דו גראבסט נאר צו די צענטע טפח וואס דו מאכסט דעם בור ראוי צו הרג'נען איז עס דיין חיוב און איך קען נישט האלטן עקאונטעבל די וואן וואס האט געגראבן די ערשטע נײַן טפֿחים, איז ולא יכסנו, דו טוסט עס נישט צודעקן, ונפֿל שמה, און ס'טוט אַרײַנפֿאַלן דאָרטן, איז שור, אָדער אַ שור טוט אַרײַנפֿאַלן דאָרטן, או חמור, און בעצם איז אַלע בהמות, נאָר די תּורה זאָגט שור און חמור, צו ממעט זײַן אַ שור ולא אָדם, אַ מענטש האָט דאָך דעת, ער דאַרף דאָך אָבאַכט געבן ווי ער וואַקט, אָדער חמור, זאָג איך, ולא כּלים, אַז כּלים קען דאָך נישט גיין פֿון זיך אַליינס, מילא האָט עס איינער אַרײַנגעשטופּט, זאָל יענער וואָס האָט עס אַרײַנגעשטופּט גיין באַצאָלן, איז וואָס איז דעמאָלט די הלכה, ס'פֿאַלט אַרײַן אַ שור אָדער חמור זיי שטאַרבן? איז בעל הבור ישלם דער בעל הבור דער אונער כאטשיג ס'איז ברשות הרבים ס'איז נישט ער איז נישט די אונער פון די פראפערטי ווי די בור איז ווייל אויב איז עס ברשות היחיד קען איך דאך טענה'ן וואס זוכט דיין אקס אין מיין שטח נאר בעל הבור מיינט דער אונער פון די תקלה דער וואס האט געמאכט די תקלה ברשות הרבים ישלם דארף באצאלן נזק שלם און וויאזוי זאל ער עס באצאלן כסף ישיב לבעליו דארף באצאלן כסף און רשי זאגט אז כסף ישיב לבעליו איז מרבה אז מ'קען אפילו באצאלן פון פסולת און והמת יהיה לו די טויטע די נבילה איז גייט צום ארידזשינעל בעל הבית און איך דארף דיר נאר צוצאלן די דיפרענס, אויב איז עס געווען ווערט צוויי הונדערט דאלער איז יעצט ווערט נאר פופציג ווייל ס'איז געשטארבן, די נבילה קענסטו נאר פארקויפן פאר א גוי פאר פופציג, דארף איך דיר נאר צאלן הונדערט פופציג דאלער, און אויב ווערט די נבילה ווייניגער ווערט אווערטיים ווילאנג די דין תורה ציט זיך איז עס שוין נישט מיין לאס, איך צאל דיר די מינוט וואס ס'איז געשטארבן, ס'איז געווען ווערט פופציג דאלער דארף איך דיר נאר געבן הונדערט פופציג דאלער. איז וכי יגוף, יעצט גייט מען אריין צום צווייטן ענין פון די אבות נזיקין, דאס איז קרן, ווען די בהמה שטויסט מיט זיין גוף, וואס איז לא דרכה בכך, איז וכי יגוף שור איש את שור רעהו איינעמס אקס האט געשטויסן זיין חבר'ס אקס ומת און דער שטארבט, איז בעצם איז די הלכה אז מען דארף באצאלן חצי נזק, אבער די תורה זאגט דאך עס אין פארם פון א רידל פון א חידה, כדי אז זאלסט פון דעם קענען ארויסלערנען נאך זאכן, דאס הייסט אויב אין א סינעריאו ווי ביידע בהמות וואס האט געשטויסן און וואס איז געשטויסן געווארן זענען געווען איקוועלי ווערט, ביידע זענען געווען צוויי הונדערט דאלער, איז דעמאלס דארף מען טון אזוי, ומכרו את השור החי מען דארף פארקויפן דעם שור החי.

אבער איך נעם עס נישט, איך לאז עס ביי אים, קומט אויס אז ער האט יעצט ביי זיך פֿופֿציק דאלער, סאו איך דארף אים טעקניקלי געבן הונדערט פֿינף און צוואַנציק דאלער, סאו דארף איך אים יעצט נאר געבן סעווענטי פייוו, ווייל איך האב דאך אים שוין איך האב געלאזט די נבילה ביי אים, די גאנצע נבילה האב איך געלאזט ביי אים מילא פֿופֿציק דאלער, דארף איך אים יא צוגעבן סעווענטי פייוו דאלער, עס קומט אויס אז איך געב אים סעווענטי פייוו דאלער, וויפיל איז עכט זיין שאדן, ער האט געהאט א צוויי הונדערט דאלערדיגע בהמה וואס יעצט ווערט פֿופֿציק האט ער געהאט שאדן פון הונדערט פֿופֿציק דאלער,

זי, אויב די תורה וויל מיך, פארוואס זאגט מיך נישט די תורה קלאר, באצאל חצי נזק, ווייל איך וויל ארויסלערנען פון דעם אז איך דארף נאר באצאלן חצי נזק פון וויפיל איך האב אין מיין בהמה, ווען אה, ווען א תם, אויב דא רעדט מען נאך פון א תם, ער האט נאכנישט געהאט קיין היסטערי פון שטויסן. א תם צאל איך נאר, אויב מיין בהמה איז ווערד צוויי הונדערט דאלער, קענסטו מיך נאר מאנען מעקסימום צוויי הונדערט דאלער. אויב איז דיין שאדן, דיין העלפט שאדן איז געווען ווערד צוויי טויזנט דאלער ווייל דו האסט געהאט א זעקס טויזנט דאלערדיגע בהמה,

פון די ארבעה אבות נזיקין האקט די תורה אבער אריין פון די ענין פון גניבה און ער זאגט אזוי כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו א מענטש גנב'עט א שור אדער א שה און ער טוט עס שעכטן אדער פארקויפן וואס נאר דעמאלטס איז מען חייב צו באצאלן ארבעה וחמישה איז דעמאלטס די הלכה אז מען דארף באצאלן חמשה בקר ישלם תחת השור פארוואס ווייל א שור גייט אויפן אייגענע פיס האט ער ווייניגער בושות ווען ער טראגט עס מילא וועגן דעם דארף ער צאלן פינף און וארבע צאן די צאן דארף ער דאך טראגן האט ער דאך אביסל מער בזיון דארף ער צאלן פיר פארוואס עפעס אזא חמור'דיגע עבירה ווייל ווייל פאקטיש שור אדער שה, זענען זייער גרינג צו גנב'נען. ווייל אז ס'איז גרינג צו גנב'נען וויל איך מאכן ווי שטערקער די עונש. און אויכעט איז ער געגאנגען און טבחו ומכרו ער האט עס פארקויפט ווייל ער האט געוואלט קאווערן זיינע טרעיסעס ער האט נישט געוואלט מ'זאל כאפן אז ער איז די גנב. ביסט געגאנגען פאר דאס דארפסטו באצאלן אסאך הארבער ווי סתם א גנב וואס דארף נאר באצאלן כפל. זעט יעצט זאגט די תורה נאך א הלכה. אז אם במחתרת ימצא הגנב. אויב קומט איינער גנב'נען דיינע דזשולערי. און ער נעמט זיך גראבן אונטער די אונטער דיין ערד כדי אנצוקומען דארטן. און ער איז רעדי דיך צו עמבושן. אויב דו גייסט אים כאפן גייט ער דיך הרג'נען. איז דעמאלס די הלכה אז והוכה ומת אין לו דמים, אויב איינער האט אים געהארגעט, סיי די בעל הבית סיי עני וואן עלס האט געהארגעט דעם גנב, און ער שטארבט אין לו דמים האט ער נישט קיין ענין פון רציחה, ס'איז נישט, מ'האט נישט עובר געווען אויף רציחה אויף דעם, און פארשטייט זיך ער דארף אבער נישט באצאלן אויב בלייבט ער לעבן. פארוואס וועגן קם ליה מדרבה מיניה, אז מ'האט אים שוין אפגעסטעמפלט, וויבאלד כ'האב געזאגט הבא להרגך השכם והרגו, אז ער איז פאררעכנט אז אלס א טויטער אין לו דמים, ער ווערט נישט פאררעכנט ווי ער האט דם התמצית בכלל, איז אויב אזוי האט ער דאך שוין באקומען א עונש מיתה, אז ער האט באקומען א עונש מיתה דארף ער נישט באצאלן, יעצט וואס טוט זיך אם זרחה השמש עליו, ס'הייסט אפילו ער איז געקומען במחתרת, אויב פריער ער איז געווען במחתרת, אויב וואלט ער ווען געקומען אזוי שטילערהייט ער האט אריינגעסניעקט, און ער וואלט אנטלאפן ווען איינער זעט אים ווען. דעמאלטס טאר מען אים נישט הרג'נען, נאר אויב ער קומט במחתרת רעדי טו קיל, וואס טוט זיך אויב ער קומט רעדי טו קיל, אבער ער איז א מענטש וואס איז וואס האט דיך ליב, וואס איז זיכער אז ער גייט דיך נישט הרג'נען, למשל א טאטע וואס קומט גנב'ענען זיין קינד, אם זרחה השמש עליו אפילו ער קומט במחתרת, וואס סתם אזוי במחתרת וואלט איך אים געמעגט הרג'נען, איז יא דמים לו ווייל דו ווייסט זיכער אז ער גייט דיך נישט הרג'נען, איז שוין נישט דא די. די זאך פון הבא להרגך השכם והרגו, מילא אז ס'איז אויך נישט דא די זאך פון הבא להרגך השכם והרגו, איז אויך איז ער יא חייב צו באצאלן פארוואס ווייל דארטן זאג איך שוין נישט קם ליה מדרבה מיניה אז ער האט שוין באקומען א ערגערע שטראף ער האט דאך נישט באקומען קיין שטראף מיתה מילא דארף ער באצאלן כפל אויף דעם וואס ער גנב'עט איצט סאו מילא אם אין לו ונמכר בגנבתו אויב האט ער נישט צו באצאלן דארף מען אים פארקויפן אלס א עבד עברי און פון דעם עקסטרעקטן די געלט סאו אם המצא תמצא בידו אויב וואס טוט זיך אז מ'טרעפט עס יא אין זיין האנט הגניבה סאו פריער האט מען גערעדט פון טביחה אדער מכירה, איינער וואס האט גע'גנב'ט א שור אדער א שה, און ער האט עס ער האט עס גע'שחט'ן אדער פארקויפט, איז דעמאלטס דארף ער באצאלן ארבעה וחמשה, וואס טוט זיך אז מען טרעפט דעם לעבעדיגן ער האט עס נישט פארקויפט ער האט עס נישט גע'שחט'ן אדער פארקויפט, איז מען און דא איז שוין נישט דווקא שור אדער חמור דא איז שור, חמור, או שה און רשי זאגט אפילו כלים, איז אייביג חיים שניים ישלם, ער דארף באצאלן לעבעדיגע, מינינג דא איז שוין נישט דא די קולא וואס כ'האב געהאט ביי נזיקין. אז והמת יהיה לו אז מען דארף נאר באצאלן אן טאפ פון די נבילה, דא אפילו עס שטארבט, דארף ער, קען ער נישט זיך פטר'ן דורך דא האסט דיך די נבילה און גיי, ניין ער דארף באצאלן צוויי לעבעדיגע אלץ כפל. יעצט גייט מען צום דריטן פון די ארבע אבות נזיקין, וואס דאס איז שן ורגל, א בהמה וואס טוט א היזק, וואס ער האט יא הנאה און ס'איז יא די דרך, יבער, כי יבער איש שדה או כרם, ווען א מענטש טוט מאכן גורם זיין אזא שאדן פאר יענעמ'ס פעלד אדער פאר יענעמ'ס וויינגארטן, וויאזוי טוט ער עס גורם זיין? דורך צוויי וועגן, אדער ושילח את בעירו, וואס דאס איז רגל, ער מאכט אז זיינע בהמות זאלן וואקן אויף יענעמ'ס פעלד און ס'מאכט שאדן די פעלד, אדער די צווייטע איז שן ובער בשדה אחר, ער מאכט אז זיי זאלן פאשען אין א צווייטנ'ס פעלד, איז מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, דארף ער באצאלן נזק שלם, און ער דארף באצאלן פון מיטב שדהו, ס'הייסט פון די עידית, פון זיין עידית קרקע. און כי תצא אש גייט מען צו די פערדע פון די פון די אבות נזיקין כי תצא אש גייט ארויס א פייער אפילו פון זיך אליין ומצאה קוצים ס'טרעפט קוצים ס'איז נישט דיין עקשן דו האסט נישט פארברענט יענעמ'ס פעלד און ונאכל ס'גייט ס'גייט ווייטער ונאכל גדיש ס'איז כל שכן אז ס'האט פארברענט גדיש די אפגעשניטענע תבואה נאר אפילו ס'האט פארברענט או הקמה אויפגעשטעלטע תבואה וואס איז נאכנישט אפגעשניטן געווארן או אפילו ס'האט ס'איז נאך ניטאמאל איינגעפלאנצן געווארן ס'איז פלעין אויפגעאקערט געווארן צו זיין רעדי צו אקערן איז דעמאלטס אייביג שלם ישלם המבעיר את הבערה די וואס האט אנגעצינדן און ער האט עס נישט אפגעהיטן איז חייב צו באצאלן. סאו האבן מיר געענדיגט אין קורצן אלע ארבע אבות נזיקין, יעצט גייט די תורה אריין צו די ד' שומרים, ס'איז דא א שומר חינם, א שומר שכר, א שואל, און א שוכר, סאו לאמיר זען די דיטעילס, א שומר חינם איז ח איז פטור מגניבה ואבידה, פארוואס איך טוה דיר א טובה, די אלע הנאה איז פאר די איז פארן בעל הבית, נישט פארן שומר, ממילא אויב ס'ווערט גע'גנב'עט. אדער ס'ווערט פארלוירן, איז ער פטור צו באצאלן. די איינציגסטע פלאץ ווי ער איז חייב איז אויב איז ער געווען א פושע, ער איז געגאנגען דירעקטלי אין די, אדער אויב ער איז געגאנגען און עס גענוצט פאר זיך אליינס, דעמאלטס ווערט ער כאילו א שואל, און ער ווערט שוין יא חייב בגניבה ואבידה. סאו לאמיר זען שומר חינם כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. ער בעט אים טו מיך א טובה, וואטש מיך די כסף וכלים, לייג עס אריין אין דיין סעיף, און עס איז געשען א מעשה אז וגונב ס'איז גע'גנב'עט געווארן מבית האיש, איז יעצט אם ימצא הגנב אויב טרעפט מען די גנב איז ישלם שניים דארף דער גנב באצאלן כפל, אבער דער שומר ער איז פטור פון גניבה ואבידה, וואס טוט זיך אבער אין א פאל אם לא ימצא הגנב? מען טרעפט נישט דער גנב, און דער בעל הבית טענה'ט אז דער בחור דער שומר האט עס גע'גנב'עט, איז ונקרב בעל הבית אל האלקים, מען ברענגט אים צום זיי קומען צו א דין תורה, און דער שומר שווערט אז ער האט עס נישט גע'גנב'עט, יעצט עס פארשטייט זיך עס פעלט אויך אויס א תנאי אז אם לא שלח ידו במלאכת רעהו אז ער האט קיינמאל נישט גענוצט דאס, ווייל אויב האט ער עס גענוצט ווערט ער כאילו א שואל און ער איז יא חייב בגניבה ואבידה, סאו ער טשעקט ארויס אז ער האט עס נישט גענוצט, און אויך האט ער געשוואוירן אז ער האט עס נישט געגנב'ט, איז דעמאלטס איז ער פטור צו באצאלן. ס'טוט זיך אבער על כל דבר פשע, עס קומט אבער עדות וואס זאגן אז ער האט געגעבן א פאלשע שבועה, און סיי צו די שבועה איז געווען על שור, סיי צו די שבועה איז געווען על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבידה און און און, אדער איז די שבועה געווען אז ס'איז פארלוירן געווארן, איז אשר יאמר כי הוא זה, אויב קומען די עדות און זיי זאגן אז כי הוא זה די חפץ ליגט דא ביי אים, און ער איז יא דער גנב, איז עד האלהים יבוא דבר שניהם זאל מען ברענגען ביידעס ארגומענטס צום דין תורה, סיי די שומר'ס און סיי די עדות, איז אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו, דעם וועם בית דין טוט באשולדיגן ער דארף עס באצאלן, אויב באשולדיגט מען דעם שומר דארף ער באצאלן כפל, אויב באשולדיגט מען די עדים זוממין דארפן זיי באצאלן כפל פארן שומר, נישט פארן בעל הבית, ווייל כאשר זמם לעשות לאחיו, ווי זיי האבן געוואלט אז דער שומר זאל באצאלן כפל, דארפן זיי באצאלן פאר דעם שומר כפל, סאו מארגן העט מען גיין ווייטער מיט די ד' שומרים זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.